תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געהאט פריער, דאס וואס רב לעזער זאגט אז א מאן קען פארשטערן די נדרים לעתיד, ער קען זאגן אז די נדרים וואס מיין פרוי וועט מאכן זאל נישט זיין, האבן מיר געהאט א שאלה וואס מיינט רב לעזער צו זאגן צי מיינט ער צו זאגן זיי זענען אינגאנצן נישט חל, אדער ער מיינט צו זאגן זיי זענען חל, זיי ווערן בטל. אמר להם ר' לעזער, ר' לעזער האט געפרעגט צו די חכמים, ער האט זיי אויפגעוויזן אז זיין קל וחומר איז א ריכטיגע קל וחומר, וואס פאר א קל וחומר האט ער געהאט? אז אויב דער מאן קען אראפנעמען, ער קען פארשטערן דעם נדר פון זיין פרוי וואס איז שוין חל געווען, איז אוודאי און אוודאי ער האט א כח אז ס'זאל גלייך נישט קומען. זאגט ער אזוי, ומה זרעים טמאים, ציבל, טמא'דיגע ציבל, ס'האט אנגערירט אין זיי א טומאה, כיוון שזרען בקרקע, איך האב זיי פארזייעט אין דער ערד, טהורין, זענען זיי ריין. כ'לערן עס אפ פון א פסוק, שטייט אין פסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא, ס'ווערט ריין. זרועין ועומדים, אויב זיי זענען געווען פארזייעט אין דער ערד און ס'האט אנגערירט אין זיי א טומאה, לא כל שכן דארף עס אוודאי און אוודאי זיין טהור, ווייל גיב א קוק אז ס'איז שוין געווען טמא און מען פארזייעט עס, גייט אוועק די טומאה, איז לויט אייך נאך, און נאר מען זענען געוו און ווי העט זיין אז ס'האט פארזייעט אין דער ערד? און ס'האט אנגערירט אין זיי א טומאה לא כל שכן אז ס'דארף זיין ריין, און איר האלט דאך דאס, איר זענט דאך מודה אין דעם קל וחומר אז ס'איז ריין, ר' לעזער האט געזאגט צו די חכמים אזוי, מיר האבן נאר א פסוק ווען איך פארזעה א טמא'דיגע זאך אין דער ערד, ווערט טהור. אבער ווי וועט זיין אז עס וואקסט א טהור'דיגע זאך, און עס האט אנגערירט אין דעם א טומאה, א שרץ, אז עס זאל נישט ווערן טמא? אויף דעם האב איך נישט קיין לימוד. כ'האב נישט קיין לימוד. נאר דער תירוץ איז, דו מאכסט א קל וחומר. וואס מאכסטו א קל וחומר? אז אויב די זאך איז שוין געווען טמא. קען די ערד אוועק נעמען די טומאה איז אוודאי און אוודאי אז ס'ליגט א כח אז ס'זאל נישט צוקומען די טומאה האלט איר דאך דעם זעלבן קל וחומר ווי מיר ווייל אויב איר זאלט נישט האלטן דעם קל וחומר פון וואנעט ווייסט איר אז א שרץ רירט אן אין זרעים וואס ס'וואקסן אז זיי ווערן נישט טמא? אין תורה איז נאר דא א פסוק ווען איך באזעה א טמא'דיגע זאך גייט אוועק די טומאה. פון וואנעט ווייסט איר אבער אז איך האב באזייט א טהור'דיגע זאך און ס'האט אנגערירט אין דעם א שרץ אז עס ווערט נישט טמא? פון וואנעט ווייסט איר דאס? איז דער טייטש, איר האט א קל וחומר אז אויב די ערד קען אוועקנעמען די טומאה איז אוודאי און אוודאי אז ס'קען נישט צולאזן. דארפט איר דאך אויך זאגן דעם זעלבן קל וחומר לגבי הפרה, אז אויב דער מאן קען אראפ נעמען דעם נדר, איז אוודאי און אוודאי ער קען נישט צולאזן. שמע מינה איז פון דעם א ראיה, לא חיילין איז פון דעם א ראיה אז ס'איז נישט חל, ווייל בזרעים טמאים. ווי איז דער דין בזרעים טמאים? דער קל וחומר בזרעים טמאים, וויל איך דאך אפטון פון דעם, וואס זאגט ער דאך צו די רבנן אז זיי מאכן א קל וחומר, אזוי זאגט דאך ר' אליעזר צו די רבנן, אז דעמאלט ווען ס'וואקסט א טוהר און עס רירט אן אין דעם א טומאה, ווערט עס גלייך נישט טמא. ס'ווערט דארט מוז איך דאך טייטשן ס'ווערט נישט טמא, ווייל אויב עס ווערט טמא, ווי גייט אוועק די טומאה? איז פון דעם א ראיה אז לויט רב לעזער'ן איז די טייטש איז לא חיילין, דארפאר עס טוט אפ ס'איז נישט חל. פרעגט די גמרא, ורבנן לא דרשי קל וחומר, און די רבנן דרש'ן דען נישט קיין אזוין קל וחומר? רב לעזער האט דאך א קל וחומר אז אויב עס קען אפטון א זאך וואס האט שוין חל געווען ס'זאל ווערן בטל איז אוודאי און אוודאי ס'קען אפטון נישט צו דערלאזן. האלטן נישט די רבנן דעם קל וחומר? וואס איז דען מיר האבן דאך געלערנט יכול איך קען נאר אויך א קל וחומר פון נישט דערלאזן האמיר געלערנט יכול ימכור אדם את בתו איך קען מיינען א מענטש קען פארקויפן זיין טאכטער פאר א אמה עבריה כשהיא נערה, ווען זי איז א נערה קען איך מיינען ער קען איר פארקויפן, אמרת קל וחומר, זאג א קל וחומר. מכורה כבר, אז ער האט איר פריער פארקויפט ווען זי איז געווען א קטנה, יוצאה, ווען זי ווערט א נערה און זי ברענגט סימנים, גייט זי ארויס, אינה מכורה. אז זי איז נישט געווארן פארקויפט ווען זי איז געווען א קטנה, אינו דין, איז דאך אוודאי און אוודאי שלא תימכר וועט זי נישט ווערן פארקויפט. וואס זע איך פון דעם קל וחומר? זע איך דאך איך מאך א קל וחומר אז אויב, זאג איך דאך דעם קל וחומר אז אויב עס ווערט בטל די פריערדיגע זאך איז אוודאי און אוודאי מען קען עס יעצט נישט מאכן. לכאורה וואס האט מען געדארפן אברענגען פון דעם אויך? ס'איז דאך שוין דא איין באווייז אז אז עס איז דא אזא איין קל וחומר, ווייל בזרעים, ווייל פון וואנען ווייס איך טאקע דעם דין בזרעים? אז עס רירט אהן ווען ס'איז מחובר ווערט עס נישט טמא, מאך איך עס פון א קל וחומר, פארוואזשע האט די גמרא געדארפן ברענגען פון דא אויך? זאגט דער ר"ן. ווייל עס קען זיין אז די רבנן האלטן אפשר אנדערש, וואס עס קען זיין די רבנן האלטן אז דעם זעלבן פסוק על כל זרע זרוע פון ווי איך לערן אפ דעם דין אז אויב אז מען פארזייט א טמא'דיגע זאך, און וויבאלד מען פארזייט ווערט עס טהור, און פון זעלבן פסוק לערן איך אויך אפ אז ווערט עס נישט טמא און נישט מכח קל וחומר, אבער דא אויך זע איך דאך אז איך מאך א קל וחומר אז אז ווען מען זאגט אז מען קען שטערן א זאך איז אוודאי און אוודאי אז מען האט דעם כח נישט צו דערלאזן. ענטפערט די גמרא, אין יא, בעלמא דרשי קל וחומר. און מיט דעם דרש'ענען די רבנן א קל, אזא איין סארט קל וחומר, ווי מען זעט ולגבי פארקויפן א נערה פאר אמה עבריה, און ווי מען זעט ביי זרעים טמאים קען איך אויך לערנען אז די רבנן ווייסן עס פון א קל וחומר. ושאני הכא, דא איז עפעס אנדערש. דאמר קרא, שטייט אין פסוק אישה יקימנו אז דער מאן האט רעכט מקיים צו זיין דעם נדר ואישה יפרנו, און דער מאן האט די רעכט צו פארשטערן דעם נדר, זאגן מיר אזוי את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר, דעם נדר וואס דער מאן קען מקיים זיין, דעם נדר קען ער פארשטערן. את שלא בא לכלל הקם, אזא נדר וואס איז נאך נישט דא, קען ער דאך נישט מקיים זיין, איז לא בא, קומט ער נישט לכלל הפר. דאס איז די סברא, קומט אויס אזוי אין אמת'ן. האלטן די רבנן אויך דעם זעלבן קל וחומר וואס רב לעזער האט געזאגט, לייכטער איז לייכטער נישט צו דערלאזן די זאך זאל חל זיין איידער אראפצונעמען, נאר דא איז די טייטש איז ווייל עס איז א גזירת הכתוב, אויב אזוי פרעגט דער רן א שטארקע קשיא, אויב אזוי וויאזוי האבן די רבנן פריער מיר האבן געהאט זיי פרעגן א קשיא רב לעזער'ן פון מקווה אין דער צייט אז די רבנן אליין האלטן דאך אויך פון דעם קל וחומר נאר זייער טעם איז ווייל איך האב א גזירת הכתוב נאר די טייטש איז אזוי זיי זאגן אים גיב א קוק כאטש ס'דא א קל וחומר. איז ביי מקווה דאך אויך דא א קל וחומר, דאך איז דא א פסוק ונוגע בנבלתם יטמא א, ס'איז פאקטיש דא א קל וחומר ביי מקווה, אז מען רירט אן דעם שרץ ווען מען איז אין מקווה זאל מען נישט ווערן טמא, אויב די מקווה טוט אויף אראפצונעמען די טומאה דארף עס אויפטון, נישט צולאזן, נאר דער תירוץ איז, כ'האב א פסוק ונוגע בנבלתם יטמא, אז אפילו בתוך המים זענען זיי מטמא, און די זעלבע זאך דאס וואס אדם שמציל על טהרה בלועה נעם איך עס אפ פון א פסוק, זע איך דאך אז דער פסוק טוט מיר אראפ נעמען דעם קל וחומר, איז די זעלבע זאך ביי הפרת נדרים, דארפסטו אויכעט זאגן אזוי ווי מיר זאגן, אז כאטש איך האב א קל וחומר. אבער ווייל איך האב דעם היקש אישה יקימנו ואישה יפרנו, טוט עס אראפנעמען דעם קל וחומר. רב לעזער האלט ביי זיינע. רב לעזער וועט טייטשן אז דעם היקש וועט ער אויך האלטן אויף אנדערע זאכן. רב לעזער האלט אויכעט אז דער היקש איז שטארקער ווי א קל וחומר. נאר רב לעזער וועט זאגן דער היקש טוט נאר אויף אויף די מין נדרים, למשל עס איז דא אזעלכע נדרים וואס עס איז נישט בינו לבינה, צו אנדערע פרטים וואס איז פארהאנען, די נדרים וואס מען קען נישט מקיים זיין, די נדרים קען מען נישט מפר זיין. זאגט די משנה, הפרת נדרים כל היום, פארשטערן דעם נדר קען מען דעם גאנצן טאג, ווען מען האט געהערט דעם נדר, ס'איז נישט נוגע דעם טאג וואס מען האט געמאכט דעם נדר, זי האט געמאכט די פרוי דעם נדר מיט דריי חדשים צוריק, ער האט עס געהערט שפעטער דריי חדשים, דעם טאג ווען ער הערט דעם נדר קען ער פארשטערן דאס ווארט טאג, אמאל מיינט מען טאג ווען ס'איז ליכטיג, און אמאל מיינט מען דאס ווארט יום, א מעת לעת. דא א מיינט מען די טאג, דא א מיינט מען די נאכט מיט דעם טאג, פֿיר און צוואַנציק שעה מיינט מען דא די טאג, דאס הייסט אז מען האט געמאכט דעם נדר ביינאכט, קען מען פארשטערן דעם נדר אי ביינאכט, אי בייטאג, למשל ביי די מצוה פון לולב שטייט ולקחתם לכם ביום ראשון, וואס איז דארט די טייטש ביום? נאר בייטאג נישט ביינאכט, ביי מצוה פון סוכה שטייט. שבעת ימים תשבו בסוכות, דארט איז די טייטש דאס ווארט ימים אי טעג אי נאכט, דאס וואס דא א שטייט הפרת נדרים כל היום דעם טאג פון הערן מיינט מען נישט בלויז בייטאג נאר די נאכט פון פריער און די טאג וואס איז נאכדעם, מ'האט עס געהערט ביינאכט קען מען עס פארהערן פארשטערן ביינאכט און בייטאג, און ער הערט עס בייטאג קען מען ביז פארנאכט מער ניט, ממילא יש בדבר להקל ולהחמיר, דאס וואס מיר זאגן אז מען קען אויך פארשטערן דעם טאג פון הערן, איז עס אמאל לייכט, מען האט אסאך צייט, למשל ווען זי האט געמאכט דעם נדר אין אנפאנג נאכט איז דא אסאך צייט צו פארשטערן, נישט געמאכט דעם נדר ווען ער האט געהערט אין אנפאנג נאכט איז דא אסאך צייט, און אמאל איז דא להחמיר, ווינציג צייט אז זי האט געמאכט דעם נדר אפאר מינוט פאר די שקיעה. כיצד, נדרה בלילי שבת, אז זי האט געמאכט דעם נדר לילי שבת, פרייטאג צו נאכטס, יפר בלילי שבת, קען מען פארשטערן דעם נדר פרייטאג צו נאכטס, וביום השבת, עד שתחשך. דרך אגב וויל מען דא דערציילן דעם דין אז שבת קען מען פארשטערן א נדר, מען וועט ווייטער האבן וועגן דעם אין גמרא, נדרה עם חשיכה, זי האט געמאכט דעם נדר ביי שלש סעודות צייט, שבת די לעצטע מינוטן פון טאג, מפר, קען ער פארשטערן עד שלא תחשך, איידער ס'ווערט נאכט. דאס איז שוין להחמיר, מען האט ווינציג צייט, שאם חשכה ולא הפר, אויב ס'איז געווארן פינסטער און מען האט נישט פארשטערט דעם נדר, אינו יכול להפר, קען מען מער ניט פארשטערן, ווייל מארגן איז דאך שוין א נייער טאג. רמב. הפרת נדרים כל היום מיינט מען יום השמיעה דעם טאג וואס מען הערט דעם נדר להקל ולהחמיר, זאגט דער ר"ן לאו דווקא להקל ולהחמיר, דא מיינט מען נישט ווי אומעדום להקל ולהחמיר, דלא שייך קולא וחומרא הכא, דאס איז נישט קיין קולא וחומרא, נאר מיר זאגן נאר דעם טאג פון שמיעה פארשטערט מען, אלא הכי קאמר, פעמים שזמנם מרובה דאס רופט ער אן קולא, פעמים אנדערע מאל שזמנם מועט, לאפוקי מעת לעת, ס'איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז פארשטערן דעם נדר קען מען א מעת לעת, אז מ'האט געהערט דעם נדר צען אזייגער אינדערפרי, קען מען אים פארשטערן ביז מארגן צען אזייגער אינדערפרי, דלעולם זמנו שוה, לויט דעם מאן דאמר איז דאך שטענדיג דא צייט פֿיר און צוואַנציק שעה, גייט ער מיר דא דערציילן ניין, אמאל איז דא מער א צייט און אמאל ווינציגער צייט, ווייל מ'קען נאר פארשטערן ביום שמיעה. נדרה בלילי שבת הוא הדין בחול, די זעלבע דין איז אין די וואך והא דנקט שבת, מילתא אגב אורחיה קא משמע לן, דרך אגב גייט ער מיר דערציילן דמפירים נדרים בשבת, ואף על פי שאינן לצורך שבת וכדדייקינן בגמרא, ווי איך בין מדייק אין גמרא ווייל עס שטייט דא אז נדרה עם חשיכה, זי האט געמאכט דעם נדר, שבת פארנאכט איז דאך דעמאלט דאס שוין נישט נוגע צו שבת, וועגן אכילה ושתיה, מען האט שוין געגעסן שלא תתקשט, מען האט שוין ווי מען זאגט דעמאלט שוין נישט די צייט פון תכשיטים, און דאך שטייט דא אז מיפר עד שלא תחשך, איז פון דעם א ראיה אז אפילו נדרים שאינם לצורך שבת קען מען פארשטערן. נדרה בלילי שבת בכניסתו, אזוי ווי עס ווערט שבת פרייטאג צו נאכטס אזוי ווי מען צינדט ליכט, מיפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך והיינו להקל האב איך אסאך צייט. נדרה עם חשיכה, שנדרה זי האט געמאכט דעם נדר בשבת סמוך לחשיכה, איידער ס'ווערט אויס שבת, מיפר עד שלא תחשך והיינו להחמיר, איך האב ווינציג צייט. ובדין הוא דליתני אין אמת'ן וואלט מען געדארפן לערנען, אינו מיפר אלא עד שתחשך. ער וויל דאך מיר דא דערציילן אז מ'האט נישט קיין סך צייט, כיוון דלהחמיר קתני, ער וויל דאך מיר דערציילן די חומרא אז ס'איז דא ווינציג צייט. אלא להכי תנא הא לישנא, דעריבער לערנט ער מיר דאס לשון וואס דא ווערט דערמאנט, מיפר עד שלא תחשך. משום דשייך ביה טפי, ס'פאסט זיך בעסער מאי דמסיים מילתיה וואס ער טוט אויספירן, שאם קודם חשיכה לא הפר אינו יכול להפר, דאשמעינן בהאי לישנא דערציילט מען מיט דעם, דמפירים נדרים בשבת אפילו שלא לצורך שבת, לפי פון דעם ווייס איך דעם טעם פארוואס טו איך עס פארשטערן, לפי שזמנו עובר שאם קודם חשיכה לא הפר שוב אינו יכול להפר, מיט דיע ווערטער וואס ער זאגט שאם. חשיכה ולא הפר אינו יכול להפר, ווער איך געוואויר דעם טעם פון דער זאך. פארוואס? ווייל ער קען שפעטער נישט פארשטערן, דעריבער מעג מען פארשטערן די נדרים אין שבת אפילו אינם לצורך השבת. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הפרת נדרים כל היום, ווען די פרוי מאכט א נדר קען דער מאן פארשטערן דעם נדר, מאכן אויס נדר א גאנצן טאג, דאס הייסט זי מאכט דעם נדר בייטאג, קען ער ביז ביינאכט פארשטערן דעם נדר, ביינאכט הייבט זיך דאך שוין אהן א נייער טאג. רב יוסי ברב יהודה. ור' אלעזר ברב שמעון אמרו, זיי זאגן מעת לעת, מען קען פיר און צוואנציג שעה אז מען מאכט דעם נדר איינס אזייגער בייטאג, קען מען פארשטערן דעם נדר ביז מארגן איינס אזייגער בייטאג. וועגן שבת וועלן מיר ווייטער האבן גמרא. פרעגט די גמרא מאי טעמא דתנא קמא, וואס איז דער טעם פון תנא קמא וואס ער לערנט אז מען קען פארשטערן דעם נדר נאר ביי דעם טאג וואס מען הערט? ער זאגט אמר קרא, שטייט אין פסוק ביום שמעו אז מען זאל ואם הניא אותה ביום שמעו ווייזט אויס נאר דעם טאג וואס מען הערט. ביינאכט נאכדעם קען מען נישט, ממילא וועט אויסקומען מען האט געמאכט דעם נדר אפאר מינוט איידער עס ווערט נאכט, האט מען נאר צייט צו פארשטערן דעם נדר ביום שמעו נאר די פאר מינוט. ביינאכט בעפאר קען יא. ער האט אבער געמאכט דעם נדר ווען מען רעדט די לעצטע מינוט. פרעגט די גמרא אדער געהערט, מען מיינט נישט געמאכט נאר געהערט, ורבנן מאי טעמייהו? וואס איז דער טעם פון די רבנן? די רבנן מיינט מען רבי יוסי ברבי יהודה און רבי אלעזר ברבי שמעון וואס זיי זאגן א מעת לעת, דכתיב שטייט אין פסוק מיום אל יום, ווי ליגט עס אין די ווערטער מיום אל יום? פון איין טאג ביזן אנדערן טאג, ביינאכט איז דאך שוין א אנדערע טאג ביינאכט. און רשי טייטשט משמע מאותה שעה ביום זה עד יום המחרת באותה שעה, דער רן זאגט אזוי, אז איך טייטש דאס ווארט מיום אל יום טייטש איך פון דעם אנפאנג דעם טאג, אזויפיל צייט וויפיל עס איז פון דעם אנפאנג דעם טאג ביז דעם אנפאנג ביז דעם אנדערן טאג, אבער דאס הייסט א מעת לעת, אבער רשי דארט אין חומש אין פרשת מסעי. אין פרשת מטות, פסוק טו, זאגט דאך דער רשי אזוי, כ'על אייך זאגן דאס לשון פון רשי, מיום אל יום, אין פסוק שטייט, ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום, שלא תאמר, זאלסט נישט מיינען, אז מען קען פארשטערן, מעת לעת, לכך נאמר מיום אל יום. ווען די פון דעם טאג ביז דעם אנדערן טאג, ללמדך דיר צו לערנען, שאין מפר אלא עד שתחשך, אנדערש ווי שטייט דא אין גמרא, רש"י גייט דאך דארט אריין אין פשוטו של מקרא, א וואס איז די טייטש דאס ווארט מיום אל יום, אז מיום אל יום איז די טייטש פאר א נאכט, איז זייער פלא'דיג דער רש"י, דא אין גמרא ווייזט דאך אויס אז מיום אל יום איז די טייטש אז פון די וויפיל איז דורך פון דער אנפאנג פון דעם טאג ביז דעם אנפאנג פון צווייטן טאג. פרעגט די גמרא ולתנא קמא הכתיב מיום אל יום, ס'שטייט דאך מיום אל יום. ווייזט דאך אויס מיום אל יום, ווי איך טייטש דא, ווי דער ר"ן טייטשט דא אז מיום אל יום איז די טייטש פון דער צייט וואס איז דא צווישן תחילת יום אחד לתחילת יום אחר, דאס הייסט פיר און צוואנציג שעה, איצטריך, איך דארף האבן מיום אל יום. מגלה זיין אויף דעם ביום שמעו, דאי ביום שמעו, איך זאל נאר האבן דעם ביום שמעו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט ביממא אין, בליליא לא, איך וואלט געוואלט מיינען אז יום איז די טייטש ווען ס'איז ליכטיג בייטאג קען מען פארשטערן דעם נדר, ביינאכט ניט, כתיב מיום אל יום, שטייט נאר דערמאנט אין פסוק מיום אל יום, וואס עס הייסט, דער סוף פון דעם טאג שלפני שמיעה ביז דער סוף פון דעם טאג פון דער שמיעה, דאס מיינט צו זאגן אז אמאל איז עס מיום אל יום, ווען איז דאס מיום אל יום? אויב נדרה בתחילת הלילה קען מען אמאל פארשטערן דעם שיעור איבער ס'באהאנען מיום אל יום, פֿיר און צוואַנציק שעה, פון דעם וואס דער פסוק זאגט מיר אז אמאל איז דא מיום אל יום, ווען איז דאס? ווען נדרה בתחילת הלילה, איז פון דעם א ראיה אז מ'קען פארשטערן תחילת ביינאכט אויכעט, אבער רש"י אין חומש זאגט דאך דער רש"י אויסדריקליך א מיום אל יום איז די טייטש פון דעם טאג וואס מ'האט געהערט ביז עס קומט א נייער טאג, א מיום אל יום איז די טייטש ביום שמעו. פרעגט די גמרא ולמאן דאמר מיום אל יום, רבי יוסי ברבי יהודה רבי אלעזר ברבי שמעון. וואס זיי זאגן מען קען פארשטערן דעם נדר א מעת לעת, הכתיב ביום שמעו, ס'שטייט דאך ביום שמעו, ווייזט דאך אויס אז מען קען נאר פארשטערן דעם נדר דעם טאג וואס מען האט געהערט. איצטריך, זיי זאגן איך דארף האבן דעם ביום שמעו אויכעט, די אין אמת'ן מיינט מען אז מען קען פארשטערן פיר און צוואנציג שעה, איי זאל מען נאר שטיין מיום אל יום, דאי כתיב מיום אל יום זאל מען נאר שטיין מיום אל יום, הוה אמינא וואלט איך געזאגט מחד בשבא לחד בשבא, פון דעם זונטאג קען מען פארשטערן ביז די אנדערע וואך זונטאג, ליפר לה קען מען אלץ פארשטערן. דעריבער כתיב ביום שמעו, דעריבער שטייט מע ביום שמעו, און ווייס איך פון דעם יום שמעו אן קאן מען פארשטערן יום שמיעה, און איך האב דאך אבער אויך א פסוק מיום אל יום, גייט מען מוסיף זיין פיר און צוואנציג שעה קאן מען פארשטערן. קומט אויס אז לויט די רבנן אין ביום שמעו זאגט מען דעם זעלבן טאג, און מיום אל יום טייטש איך שוין דעמאלט אז אויב ס'איז נישט דא קיין גאנצער טאג אז מ'האט נישט געמאכט דעם נדר בתחילת הלילה דעמאלט גיב איך דיר צו מיום אל יום ס'זאל זיך ענדיגן פיר און צוואנציג שעה. אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אין הלכה כאותו הזוג די הלכה איז נישט ווי די זוג ווי רבי יוסי ברבי יהודה און רבי אלעזר ברבי שמעון נאר וואס דען איז די הלכה אז מען קען נאר פארשטערן יום שמעו לוי סבר לוי סבר למיעבד כהני תנאי לוי האט געוואלט טון ווי די תנאים ווי די זוג אז מען זאל פארשטערן פֿיר און צוואַנציק שעה אמר ליה רב האט רב געזאגט צו לוי'ן הכי אמר חביבי אזוי האט געזאגט מיין אונקל, רב חייא איז געווען דער אונקל פון רב, אין הלכה כאותו הזוג, די הלכה איז נישט ווי זיי, מען קען נאר פארשטערן כל היום נישט מער, דערציילט די גמרא, חייא בר רב, שדי גירא ובדיק, חייא בר רב האט געווארפן א פייל, און מען ווארפט א פייל וויל מען דאך דאס זאל קומען אויף די מארק, אין די זעלבע צייט האט ער בודק געווען, וואס וויל ער מיר דא דערציילן? אז מען דארף זיך ניט אנשטרענגען מתיר צו זיין א נדר, ס'איז דא א שאלה אין גמרא מיט וואס נעמט מען אראפ דעם נדר, אנדערע זאגן פוסחים בחרטה, נארמאל אז א מענטש קומט מען זאל אים מתיר זיין דעם נדר, פארוואס קומט ער? ווייל ער האט חרטה, ער זאגט ער האט געמיינט ס'וועט זיין לייכט אויסצוהאלטן דעם נדר, צי ער זאגט אז ס'איז געווען דעמאלט אויפגערעגט ער האט געמאכט דעם נדר, דאס רופט זיך אן חרטה. ס'דא א צווייטע וועג וואס מ'נעמט אראפ דעם נדר, מיט א פתח, למשל ער האט גע'אסר'ט, געמאכט א נדר וואס צוליב דעם נדר וויל מען גט'ן די כלה, זאגט מען אים, דו וועסט דאס דארפן יעצט באצאלן די כתובה, עס וועט דיר גארנישט נישט בלייבן. אוי, זאגט ער, ווען איך זאל דאס געווען דעמאלט טראכטן, וואלט איך עס נישט געווען געמאכט. קומט דאך אויס אז פתח חרטה איז צוגלייך נישט געווען קיין נדר, חרטה איז אויך א תוקע. נאר חרטה איז א לייכטע זאך צו געפינען, ווייל שטענדיג ווען א מענטש וויל מען זאל מתיר זיין דעם נדר, איז די טייטש האט א חרטה. ער לערנט אז פותחין בחרטה, און אויב פותחין בחרטה דארף מען דאך נישט גיין אזויפיל נאכזוכן, דעריבער קען מען די זעלבע צייט ווי מען זאגט טון א צווייטע זאך, און די זעלבע זאך רבה בר רב הונא, יתיב איז געזיצן וקאים האט זיך אויפגעשטעלט, ווייל ער האלט אויך פותחין בחרטה האט ער נישט זיך נישט געדארפן ווען מען זאגט א זאך וואס מען דארף מכוון זיין דארף דער מענטש זיצן אדער בקביעות'דיג זיצן אבער ער האלט אויך פותחין בחרטה דעריבער האט ער געקאנט טון אלע וועגן איז דא איז דא אויף דער גמרא אביסעלע שווער. קודם כל, דעם דין צו פותחין בחרטה, דעם דין צו מען קען, דארף זיך אנשטרענגען מתיר זיין דעם נדר צו נישט, דאס איז פאראנען ווייטער דף עיין זיין, צו בלילה צו מעומד, האט דאך די גמרא געדארפן שטיין ווייטער דארטן. אויך איז אביסל שווער, וואס עפעס די מעשה? ער וויל זאגן ער האט געטון א אנדער מלאכה, וואס דארף ער מיר דערציילן שדי גירא ובדיק? וואס האט צו טון שדי גירא? ער דארף נישט וואס דערציילן, ער האט בשעת התרת הנדר האט ער געטון א מלאכה, צו די זעלבע זאך רבה בר רב הונא יתיב וקאים, ווייטער איז דא אין גמרא א שאלה צו מען מוז זיצן, צו עס האט א דין ווי בית דין, דעריבער מוז מען זיצן, און אויב אויב ס'איז גוט שטייענדיגערהייט אויכעט, גענוג אז ס'זאל שטיין וקאים וואס איז דער יתיב וקאים, איז דער ראש לערנט א צווייטע פשט דא אין גמרא, מיט דעם ראש איז אלעס פארענטפערט, גיט א קוק די לעצטע שטיקל ראש, אין הלכה כאותו הזוג, פארוואס דארף ער פסק'נען אז די הלכה איז נישט ווי זיי, און נאך א זאך, שטענדיג זאגט מען דאך הלכה, נישט אין הלכה, האט ער געדארפט מוז זאגן הלכה כתנא קמא, משום דרבים נינהו, וואלט איך געוואלט מיינען אז די הלכה איז ווי זיי פֿיר און צוואַנציק שעה, איצטריך למיפסק דלא כוותייהו, אדער משום דקרא כוותייהו דייקא, פשטות פון פסוק ווייזט אויס ווי זיי, אז מען קען א מעת לעת, דכתיב מיום אל יום, זאגט דער ראש ויש ספרים גורסין, אין אנדערע ספרים איז מען גורס הלכה כאותו הזוג, אז די הלכה איז מען קען פארשטערן דעם נדר פֿיר און צוואַנציק שעה, און דיע גירסא איז בעסער, משום דבשילהי שבת גרסינן ווייל אין ענדע שבת זעמער גורס, והלכתא הפרת נדרים מעת לעת, וויל איך אויך זאגן אז דער סתם זאל זיין אזוי ווי דער זעלבער סתם בשבת, און פירשו און זיי טוען טייטשן, סבר למיעבד כהני תנאי, ער האט געוואלט טון ווי די תנאים, פירוש, תנא דמתניתין, דער תנא פון די משנה וואס ער זאגט נאר ביום שמעו, ותנא קמא דברייתא דאמרי וואס זיי זאגן כל היום. אמר ליה רב הכי אמר חביבי, הלכה כאותו הזוג אז וואס אז מען קען פיר און צוואנציג שעה, ואפילו אי גרסינן אין הלכה כאותו הזוג, איז דאך לכאורה א סתירה, די גמרא אין שבת פסק'נט דאך אז מען קען פארשטערן פיר און צוואנציג שעה, מצינן למימר קען איך זאגן דסתמא דש"ס פליג אדרבי יהושע בן לוי, דער סתם פון אונזער גמרא קריגט אויף רבי יהושע בן לוי וואס ער טוט דארט זאגן אין שבת, דער סתם פון שבת קריגט אויף אונזער רבי יהושע בן לוי, ובכל הספרים גרסינן הכא, אין אלע ספרים בין איך דא גורס, חייא בר רב יש לפרש קען איך טייטשן אזוי, לויט דער גירסא וואס איך טייטש אז מען קען פארשטערן דעם נדר פיר און צוואנציג שעה, וועל איך טייטשן אזוי, כשהיתה אשתו נודרת, ווען די פרוי האט געמאכט א נדר, לא היה מתיר מיד, האט ער גלייך נישט מתיר געווען, אלא היה שותק לקנטרה. ער האט איר געוואלט ברענגען אין כעס כדי זי זאל נישט זיין צוגעוואוינט צו נדרים, כי לא רצה לקיים נדרה, פון וואנען ווייסט ער ווען ענדיגט זיך די פיר און צוואנציג שעה, והיה זורק חץ בכותל האט געווארפן א פייל אין די וואנט, לכוון בצל שיתיר לה למחרת קודם שיגיע לאותו זמן, ס'איז נישט קיין זייגער געווען וועט ער וויסן ביז די זון קומט אויף, און די זעלבע זאך רבה בר רב הונא הוה קאי האט זיך אפגעשטעלט לידע צו וויסן מידת צילו ביז וואו עס גייט זיין שאטן, לכוון בו למחרת אז ער זאל מארגן וויסן אז ביז דא גייט דער שאטן, אבל לספרים דגרסי אין הלכה כאותו הזוג, אין מקומו כאן אלא לקמן בשמעתין, לויט דיע ספרים איז דאך עס א באזונדערע זאך, ער גייט מיר דערציילן אז פותחין בחרטה. דארף עס ווערן דערמאנט ווייטער, דף ע"ז עמוד ב', דארט רעדט מען פון דעם דין צו פותחין בחרטה צו נישט.